תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אפוטרופוס, ווען איך האב אוועקגעשטעלט אפוטרופוס ער זאל היטן דעם שור פון חרש שוטה וקטן, און מ'האט אים נישט געהיטן נאר האט געשטויסן, משלמין מן העלייה, אויב מ'האט געמאכט שאדן, א מועד, באצאלט מען מן העלייה, ווי דער דין איז, מועד שהזיק באצאלט מען עידית. ואין משלמין כופר, דארטן נאר ווי די המית את האדם, דער דין איז דאך שור שהמית את האדם, דארפן די בעלים באצאלן כופר, איז אז זיין שור פון חרש שוטה וקטן וואס איז געווען אפוטרופוס, דארף מען נישט באצאלן קיין כופר. פרעגט די גמרא, מאן תנא, ווער איז דער תנא וואס ער לערנט כופרא כפרה, א שור שהמית את האדם דארף דער בעל הבית באצאלן כופר ווייל ער דארף האבן א כפרה, ויתמי לאו בני כפרה נינהו, די יתומים דארפן נישט קיין כפרה, זיי האבן דען עפעס פושע געווען? זיי האבן דאך גארנישט ניט פושע געווען, און ווער איז דאס דער תנא? אמר רב חסדא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא פרעגט טאקע די שיטה, אבער זאל דער אפוטרופוס באצאלן כופר, ער האט דאך פושע געווען, זאל ער דארפן האבן די כפרה? ענטפערט ער אזוי, ממנעי, מען וועט זיך צוריק האלטן ולא עבדי, און מען וועט נישט וועלן ווערן אפוטרופוס, כאטש ביי נזק. האב איך נישט קיין מורא ממנעי ולא עבדי, פארוואס? ווייל מ'עט שפעטער גיין מ'עט עס צוריק נעמען פין די נכסי יתומים, אבער דא אויב כופר מצד הדין דארפן זיי נישט געבן, איז ווייל ס'איז נישט דא ביי זיי דער ענין פין כפרה, וועל איך דא נישט קענען ביי זיי צוריק נעמען, דעריבער זאגן מיר אז די אפוטרופסים דארפן אויך נישט באצאלן. דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ווען שור שהמית את האדם שטייט ונתן פדיון נפשו ער זאל געבן די אויסלעזונג פון זיין נפש דמי ניזק מען דארף באצאלן מען שאצט אפ די שוויות פון דעם ניזק. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, דמי מזיק, מען שאצט אפ וויפיל ס'איז ווערט דער בעל השור, מאי לאו בהא קמיפלגי, וועלן מיר זאגן די מחלוקת איז אין דעם, דרבנן סברי, די רבנן וואס זיי זאגן דמי ניזק, זיי האלטן כופרא ממונא הוא, א כופר דאס איז געלט, דא אויב ס'איז געלט דארף מען אפשאצן וויפיל די שאדן איז, דעריבער דמי ניזק. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר, ער לערנט כופרא כפרה, אז דער כופר איז כפרה, דעריבער איז דארף מען באצאלן במזיק. רשי זאגט דאך דארט אין חומש וגם בעליו יומת. ס'קומט אים מיתה בידי שמים, דאס הייסט מיט דעם כופר טוט ער זיך אויסלעזן פון די מיתה בידי שמים. אמר רב פפא לא, האט רב פפא געזאגט איך דארף נישט אזוי זאגן, דכולי עלמא כופרא כפרה היא, אלע האלטן כופר איז כפרה,

כ'דארף אפשאצן בדמזיק ווי מ'האט פריער געזאגט, אבער אפילו איך זאג בדניזק שיימינן איז אויך דער ענין אז כופרא איז כפרה, ממילא וועט אויסקומען אז דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז ואין משלמין כופר, גייט נישט ווי א יחיד ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, נאר דאס גייט ווי אלעמען, ווייל אלע האלטן כופרא כפרה. א חוץ דעם חילוק וואס איז דא פארהאנען אין גמרא, צו כופרא כפרה צו כופרא ממונא, צו יתומים דארפן דאס געבן צו נישט, כאפט נאך א חילוק, ווי וועט זיין אז די יורשים וועלן מוחל זיין כופר? אויב דאס איז א ענין פון כפרה, האט דער מענטש נישט כפרה, מוז ער זי געבן, אז נישט האט ער נישט קיין כפרה. תוספות זאגט אין פסחים לגבי תרומה, אז איינער האט געגעסן תרומה בשוגג, דארף ער געבן דעם כהן א קרן וחומש, און העלפט נישט אויף אזיין זאך העלפט נישט קיין מחילה. אויב איך זאג כופרא ממונא איז א ענין א חוב, א חוב קען מען מוחל זיין, אבער דא אז מ'איז מוחל, און פעלט דאך אים אין דער כפרה, פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבנן, וואס איז דער טעם פון די רבנן, וואס די רבנן לערנען אז מען שאצט אפ בדניזק, נאמרה שיתה למטה, דאס לשון פון שיתה ווערט דערמאנט למטה, ביי מועד שהמית שטייט דארט דאס לשון אם כופר יושת עליו. ונאמרה שיתה למעלה, פריער ווערט דערמאנט אז אויב מ'האט א קלאפ געגעבן א פרוי וואס שוואנגערט וועגן די דמי וולדות ווערט אויך דערמאנט דאס לשון שיתה, ס'שטייט כאשר ישית עליו בעל האישה, זאגן מיר מה להלן אזוי ווי דארטן ביי די דמי וולדות וואס די שיתה פון למעלה מיינט מען דאך בדניזק שטייט דאך כאשר ישית עליו בעל האישה אף כאן בדניזק דעריבער דארף מען אפשאצן דעם ניזק וויפיל ער ווערט געווען ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר, ער האלט, ונתן פדיון נפשו כתיב איז וועמענס נפש פון די מזיק. ורבנן, און די רבנן זאגן, אין, יא, פדיון נפשו כתיב, שטייט טאקע פדיון נפשו, מיהו אבער כי שיימינן, ווען האט ער פדיון נפשו, אויב ער וועט געבן, בדניזק שיימינן, ער וועט געבן די דמי ניזק. משבח ליה רבא לרב נחמן, רבא האט געלויבט רב נחמנ'ן, בדרב אחא בר יעקב דאדם גדול הוא, רבא האט געזאגט רב נחמנ'ן אז רב אחא בר יעקב איז א גרויסער מענטש. אמר ליה, האט רב נחמן געזאגט צו רבא'ן, לכשיבא לידך, וועט ער אמאל קומען צו דיר, הביאהו לידי, ברענג אים צו מיר. כי אתא לקמיה לגביה, ווען רב אחא בר יעקב איז געקומען צו רבא'ן, איז ער שפעטער געקומען צו רב נחמנ'ן, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, ר' נחמן זעהט אויס האט געזאגט צו ר' אחא בר יעקב, בעי מינאי מילתא, פרעג פון מיר א שאלה, שאלת חכם איז דאך שוין חצי תשובה, זעהט מען שוין ס'איז בעא מיניה, האט ער געפרעגט פון אים א שאלה.
האט ר' אחא בר יעקב געפרעגט פון ר' נחמנ'ען, האט ער געפרעגט פון אים, שור של שני שותפין כיצד משלמין כופר, א אקס וואס באלאנגט צו צוויי שותפין, אויב ער האט מזיק געווען, איז דאך דארפן דאך דער עיקר באצאלן. פאר דעם שאדן באצאלט דער א העלפט און דער א העלפט, ווייל די תורה וויל אז דער ניזק זאל נישט האבן קיין שאדן. אבער דא אבער ביי כופר איז אויב איך לערן כופרא כפרה וויאזוי זאל מען באצאלן, משלם האי כופר והאי כופר, זאל דער באצאלן כופר און דער זאל באצאלן כופר, כופר אחד אמר רחמנא ולא שני כופרים, די תורה זאגט מען זאל נאר געבן איין כופר נישט קיין צוויי, יעצט ווידער האי חצי כופר והאי חצי כופר, צוזאמען וועט זיין א גאנצער כופר, כופר שלם אמר רחמנא, אויב איך לערן כופרא כפרה איז אפשר די כפרה דווקא מיט א גאנצן כופר ולא חצי כופר. איז די שאלה נאר גערעדט געווארן אויב מען זאגט כופרא כפרה, אבער אויב איך זאג כופרא ממונא איז נישט דא קיין שאלה, איז זיכער דער גיט העלפט און דער גיט העלפט. אדיתיב וקא מעיין בה, רב נחמן האט אזוי אריינגעטראכט אין דער זאך, אמר ליה, האט אים רב אחא בר יעקב געפרעגט נאך א זאך, תנן, מיר האבן געלערנט, חייבי ערכין ממשכנין אותן, אז איינער האט געמאכט א נדר פון ערכין, ערכין דאס ווערט דאך דערמאנט אין פרשת בחוקותי, ער האט געזאגט ערכי עלי, מיין ערך איז אויף מיר, צו ערך של פלוני עלי, דארף מען באצאלן וויפיל די איז ס'איז אלט דער מענטש ווי ס'איז דארט אויסגערעכנט אין די תורה איז אז איינער האט געמאכט אזא נדר ממשכנין אותן גייט דער גבאי פון הקדש און ער מאכט נעמט א משכון ווייל די זאך איז די מענטשן איילן זיך נישט צו באצאלן נעמט מען א משכון. חייבי חטאות ואשמות, דער וועלכער דארף ברענגען א חטאת און א אשם, אין ממשכנין אותן, נעמט מען נישט ביי זיי קיין משכון, ווייל אויב זיי די מענטשן דארפן דאך האבן א כפרה, וועט קיינער נישט וועלן ס'זאל זיך אויפהאלטן ביי אים דער חטאת און דער אשם, ס'זאל זיך, ער וויל גלייך האבן א כפרה. פרעג איך דיר, חייבי כופרין מאי, דער וואס איז מחוייב כופר, ווי דער דין? צי נעמט מען א משכון? דארטן מיינט מען ווער נעמט א משכון, די גבאי פון הקדש, דא מיינט מען ווער זאל נעמען א משכון, ביי די יורשי הניזוק, דער ניזוק לעבט דאך נישט, די יורשי הניזוק צו זיי קענען נעמען א משכון. צי זאָגן מיר, כּיוון דכּפּרה הוא, דער ענין פֿון כּופּר איז דאָך אַ ענין פֿון כּפּרה, אַז דער מזיק זאָל האָבן אַ כּפּרה כּחטאת ואשם דמי, ס'איז גלײַך װי חטאת ואשם, מחמר חמיר עילויה, ס'איז האַרב אױף דעם מענטשן, און דער מענטש װעט עס נישט זאַמען בײַ זיך, ולא בעי משכּוניה, מע דאַרף נישט נעמען קײן משכּון. או דילמא, אדער, כיון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה, עס איז דאך אנדערש ווי א קרבן, א קרבן ברענגט מען אויפן מזבח, דא וואו ער דארף עס געבן זיין חבר ממונא הוא, קוקט עס אויס ביי אים ווי געלט, ולא לגבוה הוא, ס'איז נישט לגבוה, ולא חמיר עליה, ס'איז נישט אזוי הארב אויפן מענטש, ובעי משכוניה דארף מען נעמען א משכון, אי נמי אדער. כיוון דהוא לא חטא, ער האט דאך נישט געזינדיגט, וממוניה הוא דאזיק, זיין געלט האט דערהארגעט דעם מענטש, לא חמיר מילתא עילויה, איז נישט אזוי הארב אויף דעם מענטש די עבירה, ובעי משכוניה, דארף מען יא נעמען א משכון, ווייל א מענטש וועט זיך נישט צואיילן צו באצאלן. אמר ליה, האט אים ר' נחמן געזאגט, שבקן, לאז מיר אפ, איסתגר, כ'בין שוין געווארן איינגעשלאסן בקמייתא, איך האב נאך נישט וואס צו ענטפערן אויף דער ערשטער שאלה, רש"י. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שאלו בחזקת תם, שמעון האט געבארגט א אקס ביי ראובנ'ן, ער האט געמיינט ער איז א תם. ונמצא מועד און עס ווייזט זיך ארויס ער איז א מועד און ער האט שוין באוויזן דער אקס אין דעם הויז פון שואל האט ער מזיק געווען דארף מען דאך יעצט באצאלן א גאנצן שאדן איז דער דין בעלים משלמין חצי נזק ראובן באצאלט א האלבן שאדן. ושואל משלם חצי נזק, איך קען נישט מחייב זיין דעם שואל באצאלן א גאנצן שאדן ווייל ער האט דאך נישט געוויסט אז ער איז א מועד, נאך א דין דעם מענטש וועמען מ'האט געמאכט שאדן, נאך א דין הועד בבית שואל, בבית שואל אין דעם הויז פון דעם שואל האט ער מזיק געווען דרײַ מאל און ער איז געווארן א מועד והחזירו לבעלים נאכער גיט אים שמעון צוריק צו זיין בעלבאס בעלים משלמין חצי נזק אויב ער האט שפעטער מזיק געווען ביי דעם אין דעם הויז פון ראובנען באצאלט מען א האלבן שאדן ראובן ושואל פטור מכלום, דער שואל איז פטור ווייל ווער האט אים געדארפן היטן ווער? ראובן, פארוואס באצאלט ראובן נאר א האלבן שאדן, דער אקס איז דאך א מועד, נאר דער תירוץ איז רשות משנה. טאקע ביי אים, ביי שמעונ'ען ביי דעם שואל איז ער געווען א מועד, אבער ער איז צוריקגעקומען יעצט צו ראובנ'ן, ווערט ער אויס מועד. אויב אזוי דארף מען דאך פארשטיין דער רישא. אין דער רישא שטייט שאלו בחזקת תם ונמצא מועד, ובעלים משלמין חצי נזק. ושואל משלם חצי נזק, אויב מיר זאגן רשות משנה, וואו איז ער געווארן א מועד וואו, ביי ראובנען, יעצט דאך איז ביי דעם שואל איז דאך ווערט עס דאך רשות משנה, די גמרא וועט עס ווייטער פרעגן. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, שאלו בחזקת תם, אויב ער האט געבארגט דעם אקס, ער האט געבן בחזקת תם, ונמצא מועד, ער איז א מועד, בעלים משלמים חצי נזק, דער משאיל, דער בעל הבית, באצאלט א האלבן שאדן, ושואל חצי נזק, און דער שואל א האלבן שאדן. פרעגט די גמרא, ואמאי, פארוואס זאל דער שואל דארפן באצאלן, לימא ליה, זאל ער זאגן צום בעל הבית, תורא שאילי, א אקס האב איך געוואלט בארגן פון דיר, אריא לא שאילי, היטן א לייב האב איך נישט גענומען פאר מיר, אז זאל געווען זיין א תם, וואלט ער נישט געוועזן געשטויסן. דו האסט דאך מיר געדארפן זאגן אז דער אקס איז א מועד. אמר רב האט רב געזאגט, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך שהיכר בו שהוא נגחן, אז דער שואל האט געוויסט אז ער איז א נגחן, נאר האט נישט געוויסט אז ער האט שוין געשטויסן דריי מאל, איז די די היטן פון א תם האט ער אויף זיך גענומען, האט ער אים געדארפן היטן, און אויב ווייל ער ווייסט דאך אז ער איז אזעלכער וואס קען שטויסן, דעריבער באצאלט דער שואל א האלבן שאדן.
א שואל דאס האבן צו חייב אויף אלע. פרעגט די גמרא, ונימא ליה, זאל דער שואל זאגן צום בעל הבית, תם שאילי מועד לא שאילי, א תם האב איך געבארגט און א מועד האב איך נישט געבארגט. ריכטיג א נגחן, אבער איך האב דאך נישט געוואוסט ער איז א מועד, ענטפערט די גמרא, משום דאמר ליה, זאגט צו אים, סוף סוף וואס איז די חילוק, אי תם הוה, אויב ער איז א תם, פלגא נזקא בעית שלומי, וואלסטו געדארפן באצאלן א האלבן שאדן, השתא נמי, יעצט אויך זיל שלים פלגא נזקא, יעצט באצאל א האלבן שאדן. וואס איז די דיפערענץ? פרעגט די גמרא ונימא ליה, זאל דער שואל זאגן צום בעל הבית, אי תם הוה משתלם מגופו, אויב ס'זאל געווען זיין א תם, וואלט איך באצאלט פון דעם גוף שור, און א האלבן נזק. און יעצט דארף איך באצאלן מעליה, און תוספות איז מדייק אז די גמרא גייט נישט ווי ר' יהודה וואס ער זאגט צד תמות במקומה עומדת, ווייל לויט ר' יהודה א מועד שהזיק באצאלט מען דאך א העלפט מגופו און א העלפט מעליה, וואלט דאך ממילא דיע טענה נישט געווען קיין טענה, ווייל יעצט באצאלט ער דאך אויכעט דער שואל דעם צד תמות באצאלט ער דאך מגופו. נאר איך לערן דא אפ אז א מועד צאלט מען אינגאנצן מעליה, טענה'ט ער צו אים, יא, ס'איז א חילוק, א תם וואלט מען באצאלט מגופו, ענטפערט די גמרא משום דאמר ליה, דער באלבאס זאגט צו אים, ריכטיג, ס'זאל זיין א תם וואלסטו באצאלט מגוף השור, אבער נאכהער וואלסטו דאך געדארפן מיר צוריק צאלן דעם שור, סוף סוף את לאו תורא בעית שלומי לדידי, וואלט מען צוגענומען דעם גוף שור און דו וואלסט דאך מיר געדארפן געבן פון מיר פון דיינע נכסים. תוספות פרעגט אבער ס'איז דאך א גרויסער חילוק אויב ס'זאל געווען זיין א תם און דער שור איז נישט ווערט אזויפיל וויפיל די האלבע שאדן וואלט ער דאך מער נישט געדארפן באצאלן, און יעצט דא דארף ער דאך באצאלן מעליה, זאגט תוספות, יעצט דא באצאלט דער שואל נאר אזויפיל וויפיל דער שור איז ווערט, און די אלע איבריגע באצאלט דער בעל בית, קומט אויס אז דאס וואס שטייט דא אז די בעלים חצי נזק, אמאל באצאלן די בעלים מער אווי חצי נזק, ווייל מיר זעהן דאך אזוי, לו יצוייר אויב ער האט נישט געוויסט אז ס'איז א נגחן, ווי איז דארט דער דין? ווער באצאלט? באצאלט דאך די גאנצע זאך די באלבאס, דעמאלט ווען איך בין נישט מחייב דעם שואל, באצאלט די באלבאס, איז אויב דער שור איז נישט ווערט חצי הנזק, איז וויפיל דער שור איז ווערט באצאלט דער שואל, ווייל ער האט דאך נאר גענומען היטינג פון א תם, און אזוי נאר וויפיל דאס איז ווערט דער גוף, און די איבריגע אלעס באצאלט די בעלים.

ואפילו למאן דאמר פלגא נזקא ממונא, אפילו דער וועלכער לערנט א האלבע שאדן מ'באצאלט איז ממון, ס'העלפט נישט קיין מודה זיין, נימא ליה זאל ער זאגן, אי תם הוא, אויב דער שור איז א תם, הוה מעריקנא ליה לאגמא, וואלט איך אים געמאכט אנטלויפן. וואס הייסט? וואס הייסט ער וואלט געמאכט אים אנטלויפן? ער וועט טענה'ן א טענה וועט ער טענה'ן ווי מען זאגט אז זיין טענה וואלט געטון שלא כדין? וואס פאר אזוי פרעגט תוספות? ער וואלט געטון שלא כדין? תוספות זאגט אזוי, לויט רבי ישמעאל'ן וואס ער זאגט בעל חוב נינהו. איז קען מען זאגן ער וואלט אים געמאכט אנטלויפן ווי לאנג וועט ער זיין לאגמא, ער וועט אים דארטן ווי מען זאגט פארקויפן אדער אויפעסן, וואלט עס געווען דעם דין מזיק שעבודו של חבירו פטור, אבער לויט רב עקיבא וואס רב עקיבא לערנט אז שיטה איז אויב ער זאל אים מאכן אנטלויפן, וואס מיינט מען אנטלויפן? ער זאל אים דארט גיין פארקויפן ערגעץ? וואלט ער זיך צוגעגזלט דעם שור פון דעם ניזק, און ער זאגט א טענה, הער זיך צו, איך וויל דיר נישט באצאלן, פארוואס וויל איך דיר נישט באצאלן? ווייל איך האב דיר געקאנט גזל'ן. וואס פאר א ווערטער איז דאס? ענטפערט תוספות, ער זאגט אזוי, ער זאגט צו אים, ווען איך זאל דאס געווען טאן, וואלט דער ניזק געווען דורכגעקומען מיט מיר, ער וואלט מיר מוחל געווען, ממילא האסטו מיר געמאכט שאדן. דעם ישׂראל, דעם תּירוץ דאַרף מען אױכעט פֿאַרשטײן. הער, װאָס הײסט, כ'האָב געהאַט אַ ברירה יענעם אױסצוקװעטשן, אַז יענער זאָל מיר מוחל זײַן? אלא, זאָגט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דעריבער קאָן דער שואל דאָס נישט טענהן, דאָ רעדט זיך כּגון דאַקדים בי דינא ותּפֿסיה, דער בית־דין. האט אים גלייך געכאפט אזוי ווי ער האט געשטויסן, קומט אויס אז אויב דער בית דין האט אים נישט גלייך געכאפט, קען טאקע טענה'ן דער שואל, מיט דעם מאל וואס איך האב נישט געוויסט אז ר'איז א מועד, האב איך שאדן, ווייל איך זאל געווען וויסן אז ר'איז א תם, וואלט איך זיך אזוי ארויסגעדרייט, כ'זאל נישט דארפן באצאלן. תוספות פרעגט אנדערש. אבער ער האט דאך נישט געוואוסט ער איז א מועד, ער האט געמיינט ער איז א תם, און דאך זע איך ער האט אים נישט געמאכט אנטלויפן, ווי קען ער טענה'ן אי תם הוה מודינא אי תם הוה מעריקנא, ער האט דאך נישט געוואוסט, ער האט דאך געמיינט ער איז א תם, און ער האט נישט געמאכט, ער האט נישט מודה געווען, ער האט נישט געמאכט אים אנטלויפן, זאגט תוספות עס רעדט זיך אין אזא פאל ער איז גלייך געוואויר געווארן אז ס'איז א מועד, פרעגט יעצט די גמרא, אי הכי אז דו זאגסט דער בית דין האט אים געכאפט, בעלים אמאי משלמים חצי נזק, פארוואס באצאלט דער בעל הבית א האלבן שאדן, נימא ליה, זאל דער בעל הבית זאגן צו דעם שואל, אתפסתיה לתוראי, דו האסט געמאכט כאפן מיין אקס בידא מאן דלא מצינא לאשתעויי דינא בהדיה, מיט אזעלכן וואס איך קען מיט אים נישט האבן קיין דין תורה, דער בית דין האט אים געכאפט, און תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם לשון. עס שטייט, אתפסתיה לתוראי, ער האט דאך נישט געמאכט איבערגעגעבן בידיים צום בית דין, דער בית דין האט דאך אים געכאפט, ער האט דאך נישט געוואוסט ער איז א מועד. ענטפערט די גמרא, משום דאמר ליה, דער שואל זאגט צום משאיל, אי אהדרתיה ניהלך, ווען איך זאל געווען דיר צוריקגעבן דעם שור, וואס וואלסטו פארדינט? לאו מינך הוו שקלי ליה, וואלט מען דען נישט צוגענומען פון דיר דעם שור? מ'וואלט אים דאך אויך צוגענומען. פרעגט די גמרא ונימא ליה, זאל זאגן דער בעל הבית צו דעם שואל, אי אהדרתיה ניהלי, זאלסט מיר געווען צוריקגעבן, זאל געווען גלייך מיר איבערגעבן דאס, הוה מעריקנא ליה לאגמא. וואלט איך געווען באהאלטן דעם שור. זאגט די גמרא משום דאמר ליה, דער שואל זאגט צו אים, פאר וועלכן צד דארפסט דו באצאלן? דו דארפסט דאך באצאלן מכח א מועד, סוף סוף לאו מעלייה הוו משתלמי, וואלט מען דען נישט צוגענומען דיינע נכסים וואלט איך סיי ווי צוגענומען. פרעגט די גמרא הניחא דאס איז גוט היכא דאית ליה נכסי אז דער בעל הבית האט נכסים, טענה'ט צו אים דער שואל אים וואלט איך סיי ווי פון דיר צוגענומען, אבער היכא דלית ליה נכסי מאי איכא למימר, קען דאך טענה'ן דער בעל הבית, גיב א קוק צוליב דיר האב איך שאדן, איך וואלט נישט געמוזט באצאלן. ענטפערט די גמרא משום דאמר ליה.

און שמעון מאנט ביי ראובנען אז ראובן איז אים שולדיג, און לוי איז שולדיג ראובנען, מנין פון וואנען ווייס איך שמוציאים מזה אז מ'נעמט פון לוי'ן ונותנים לזה מ'גיט צו שמעונ'ן? תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו, שטייט נישט מ'זאל געבן וועמען מ'האט געבארגט, נאר וועמען עס קומט. דו טענה'סט איך זאל דיר געוועזן צוריקגעבן דעם אקס, וואלסטו אים געמאכט אנטלויפן און דו וואלסט נישט באצאלט דעם ניזק? ניין, איך דארף דיר נישט צוריקגעבן, דו ביסט שולדיג דעם ניזק, און איך בין שולדיג דיר, און נישט דער טייטש איך בין דיר שולדיג און דו ביסט שולדיג דעם ניזק מכח שעבודא דרבי נתן איז מיין חיוב גלייך אוועקצוגעבן די זאך צום ניזק? האסט דאך נישט קיין טענה צו זאגן איך האב דיר געדארפן צוריקגעבן, איך דארף דיר נישט צוריקגעבן. פריער האט מען געלערנט הועד בבית שואל ער האט געשטויסן אין דעם הויז פון שואל דרײַ מאל און ר'איז געווארן א מועט והחזירו לבעלים, און דער שואל האט צוריק געגעבן צום בעל הבית, און ער האט געשטויסן ביי דעם בעל הבית, בעלים משלמים חצי נזק, דער בעל הבית באצאלט א האלבן שאדן, ושואל פטור מכלום, און דער שואל איז פטור, פארוואס? ווייל רשות משנה, אז ס'איז ארויס ס'איז געווארן א מועד איז דאך דאס ביי בית שואל, און יעצט איז דא ביי די בעלים, סיפא האלט רשות משנה, רישא רשות אינה משנה, אין די רישא שטייט אז ר'איז געווארן א מועד ביי די בעלים, און ער קומט אריין ליד שואל און ער שטויסט, באצאלט מען נזק שלם, איז דאך א סתירה. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, תברא, ס'איז טאקע שווער פון דער רישא אויף דער ברייס אויף דער סיפא, מוז איך זאגן מי ששנה זו לא שנה זו, אז דאס האט געווארן געלערנט פון צוויי תנאים איינער קריגט אויפן אנדערן. רבה אמר, רבה זאגט, מדרישא רשות אינה משנה, אין די רישא מוז איך דאך זאגן אז רשות אינה משנה, ווייל אין די רישא שטייט דאך הועד, אז אויב דער שואל האט עס געליגן בחזקת תם ונמצא מועד, ס'איז געוועזן א צווייטע רשות, ס'איז ארויסגעגאנגען פון רשות בעלים צום רשות פון שואל, בעלים משלמים חצי נזק, ושואל משלם חצי נזק, זע איך דאך אז איך האלט רשות אינה משנה, איז סיפא נמי רשות אינה משנה, אין די סיפא זאגן מיר אויכעט רשות אינה משנה, אויב אזוי וסיפא היינו טעמא, וואס איז דער טעם פון די סיפא וואס אין די סיפא שטייט אז הועד בבי שואל והחזירו לבעלים

א מועד מיין אקס? וואס הייסט? דו ביסט געגאנגען און דו האסט עס געלאזט הפקר, נאכדעם איז ער געווארן א מועד, אבער ביסט נישט געווען געהיטן, ביסט נישט געווען געווארן צו היטן, נאכדעם איז דאס געשען, דו האסט אים געלאזט הפקר, דעריבער ווערט ער נישט קיין מועד. ר' פאפא אמר, ר' פאפא זאגט, מדסיפא רשות משנה, אין די סיפא שטייט דאך אז ר'איז געווארן א מועד ביי בית שואל, און דער שואל גיט עס צוריק לבעלים, דארפן די בעלים צאלן א האלבן שאדן, הייסט עס רשות משנה, איז רישא נמי רשות משנה, איז די רישא האלט אויכעט רשות משנה, איך דארף נישט זאגן תברא מי ששנה זו לא שנה זו. ורישא היינו טעמא, וואס איז אויב אזוי דער טעם פון די רישא, וואס אין די רישא שטייט אז ער איז געווען א מועד בבית בעליו, נאכער איז ער געקומען ליד שואל, איז ער דער זעלבער מועד און די רשות איז נישט משנה? משום דכל מקום שהולך, וואו דער שור גייט ווען ער איז בבית שואל, שם בעליו עליו, איז אויף אים דא דער נאמען פון זיינע בעלים, דאס רופט זיך אן אז דער שור איז נישט אריינגעקומען אין א אנדערן רשות, ווייל אפילו דעמאלט ווען ער איז בבית שואל טראגט ער אויך דעם נאמען פון שם בעליו. דעריבער באצאלט מען א גאנצן שאדן. רש י, עמוד א', הועד בבית שואל. הועד בבית שואל, דער שור איז געווען א תם, און נאכער אין דעם הויז פון דעם שואל איז ער געווארן א מועד שהזיק בתוך ימי שאילתו ג' פעמים, דריי מאל האט ער געשטויסן, והחזירו לבעלים. ואחר כך הזיק, וועלכע מאל האט ער געשטויסן? די פערדע מאל, לערנט דא רש י אז ווען באצאלט מען א גאנצן שאדן? די פערדע מאל, נישט די דריטע מאל, ווייל ווייטער דף מ א און מ ד, ווייזט אויס אלץ פון רש י אז מען באצאלט א נזק שלם די דריטע מאל. פריער האבן מיר דאך עס אויכעט געהאט אין גמרא וועגן דארטן דאך די יסוד די מחלוקת פון רש י מיט תוספות. דף כ ג עמוד ב איז די ערשטע מחלוקת דארט פון רש י מיט תוספות, רש י זאגט דארטן אז ס'איז דער חילוק לויט אביי'ן באצאלט מען א נזק שלם די פערדע מאל און לויט רבא'ן די צווייטע מאל, איצט האב מיר אויך געהאט דא אין אונזער פרק האב מיר אויך געהאט ל ז אין עמוד ב' איז אויך משמע פון רש י אז מ'צאלט דעם דריטן מאל והחזירו לבעלים ואחר כך הזיק בעלים משלמין חצי נזק, לקמן מפרש טעמא דקסבר האלט רשות משנה. כאטש ער איז שוין געווען א מועד ביי דעם שואל, ווען ס'קומט אריין לרשות בעלים משנה. ופרכינן פרעג איך א סתירה רישא לסיפא, אין די רישא זעה איך ער איז געווארן א מועד ביי די בעלים און ער קומט אריין ליד שואל ווערט ער נישט אויס מועד. אריא לא שאילי, דער שואל זאל טענה'ן נטירותא דאריא היטן א לייב לא קבילית עלי, דאי תם הוה עס זאל זיין א תם לא הוה נגח וועט ער נישט געשטויסן, שהכיר בו שהוא נגחן, זאגן מיר עס רעדט זיך דער שואל האט געוויסט ער איז א נגחן, אבל לא ידע, דאס האט ער נישט געוויסט שנגח ג' נגיחות און דעריבער נטירותא דתם נגחן קיבל עליה, ער האט גענומען צו היטן א תם וואס שטויסט, והוה ליה לנטורי האט ער געדארפן היטן. פרעגן מיר, דער שואל וועט טענה'ן, ווען עס זאל זיין א תם וואלט איך באצאלט מגופו ולא משלי, נישט פון זיין פארמעגן, ענטפערט אים דער בעל הבית, וואס איז, דו וואלסט באצאלט פון דעם שור, אבער נאכער וואלסטו מיר צוריק געגעבן ווי א שואל. הוה מודינא ומפטרינא, דער שואל טענה'ט, איך זאל געווען וויסן ס'איז א נישט פארנאעט אז איך זאל געווען וויסן. ביים בית דין וואלט איך מיר געווען מודה וואלט איך מיר געווען מודה און כ'בין געווען פטור. ווען ס'זאל געווען זיין אזוי ווי איך האב געמיינט ס'איז א תם וואלט איך געווען מודה געווען און פטור, דפלגא נזקא קנסא ומודה בקנס פטור. פרעגן מיר די קשיא, רישא אין רשות משנה ותיובתא מעשה לו. אמאי קתני רישא פארוואס שטייט אין די רישא כשהועד ער איז געווארן א מועד בבית בעליו? והזיק האט מזיק געווען בבית שואל חייב באותה נגיחה נזק שלם ווייל איך זאג אז די רשות איז נישט משנה אין די סיפא שטייט די רשות איז משנה. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף מ' עמוד ב', די פיסקא שור האיצטדין אינו חייב מיתה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שור האיצטדין, א שור וואס מען טוט אים אנרייצן אז ער זאל שטויסן א צווייטן שור, איז אויב מען האט אים אנגערייצט ער זאל שטויסן א אקס און דערווייל האט ער דערהרגעט א מענטש, אינו חייב מיתה. אזוי א שור שהורג את האדם איז דאך די דין השור יסקל, אבער דא אויך קומט נישט קיין מיתה, די משנה זאגט דעם טעם, שנאמר שטייט אין פסוק כי יגח, ווען דער אקס וועט שטויסן, דעמאלט איז דער דין אז סקומט אים סקילה אויב ער דערהארגעט א מענטש, ולא שיגיחוהו, אבער נישט דעמאלט ווען מען מאכט אים אז מען טוט אים אנרייצן. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, מהו לגבי מזבח, אויב א שור איז נוגח ברצון, קומט דאך דעם שור סקילה, דעמאלט איז דאך א זיכערע זאך אז מען קען דאס נישט מקריב זיין אויפן מזבח, נאר שור האיצטדין קומט אים נישט קיין סקילה, צו מעג מען דאס מקריב זיין פאר א קרבן? רב אמר כשר רב זאגט א שור האצטדין איז כשר פאר א קרבן, ושמואל אמר און שמואל זאגט פסול ער איז פסול פאר א קרבן, אין וועלכע סברא קריגן זיי זיך? רב אמר כשר אנוס הוא דאס וואס ער האט דערהרגעט א מענטש ווי מען זאגט מען האט אים געצווינגען. דעריבער איז דער שור האט גארנישט געטוהן קיין ווי מען זאגט קיין עבירה, דעריבער איז ער כשר פאר א קרבן. ושמואל אמר פסול, שמואל זאגט אז דער שור איז פסול, הרי נעבד בו עבירה, מען האט טאקע אין אים אנגערעדט, אבער דאך מיט אים איז דאך געווארן געטאן אן עבירה. זאגט די גמרא, מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא. אין פרשת ויקרא ווי ס'איז די פרשה פון קרבנות שטייט מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן, דאס ווארט מן איז די טייטש א טייל, מן הבהמה א טייל פון די בהמות, ס'דא אזעלכע בהמות וואס זיי זענען נישט כשר פאר א קרבן, די זעלבע זאך מן הבקר גייט מען זאגן א טייל פון בקר קענסטו ברענגען א קרבן, נישט אלעס. און די זעלבע זאך מן הצאן, זאגט מיר דער מן הבהמה, להוציא גייט מען מרבה זיין, מוציא זיין, ממעט זיין, את הרובע ואת הנרבע, אין דער תורה שטייט דאך ענדע קדושים, ואשה כי תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה, והרגת את האשה ואת הבהמה. דאס איז דער דין פון רובע, און אויך שטייט דארט דער דין פון נרבע, ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרוגו, איז אין אמת'ן דעמאלט ווען עס קומט די בהמה מיתה דארף איך עס נישט ממעט זיין, איז מיר א פשיטא אז ס'איז נישט ראוי פאר א קרבן, נאר מ'מיינט אז ס'איז געווען רובע ונרבע על פי עד אחד. אדער על פי הבעלים, וואס דעמאלט קומט נישט די בהמה קיין סקילה, דאך גייט מיר דער פסוק זאגן אז ס'איז פסול לגבי מזבח. מן הבקר להוציא גייט מען ממעט זיין את הנעבד. א בהמה וואס מ'האט עס געמאכט פאר עבודה זרה, מ'האט זיך צו דעם געבוקט, דעמאלט איז עס פסול צום מזבח. מן הצאן להוציא את המוקצה, מוקצה הייסט מ'האט עס באשטימט אז מ'זאל דאס מאכן תקרובת עבודה זרה, אזוי זעהט אויס ס'לשון פון רש"י, נישט מ'האט עס פאר דעם מ'האט עס באשטימט פאר עבודה זרה ווערט עס נאך נישט גע'אסר'ט, רש"י זאגט שייחדו להקריב לעבודה זרה, תקרובת קומט דאך הארבער ווי עבודה זרה אליין. ומן הצאן, די ו' וואס ס'שטייט ומן, להוציא, גייט מען ממעט זיין את הנוגח, אז א בהמה וואס האט דערהארגעט א מענטש, איז עס פסול פאר דעם מזבח, איז דא אויך די זעלבע זאך, ווען דארף איך האבן די מיעוט אין אמת'ן קומט דאך. דעם שור סקילה, נאר אויב ס'איז געווען אזא אן אופן דער נוגח שהמית את האדם, ס'איז נאר געווען איין עדות אדער על פי בעלים, און דעמאלט קומט נישט קיין סקילה, דאך זאגן מיר אז למזבח איז עס פסול. אמר רב שמעון, האט רב שמעון געזאגט. אם נאמר רובע, אויב עס שטייט מיר רובע, למה נאמר נוגח, וואס דארף מיר שטיין נוגח? ואם נאמר נוגח, אויב עס שטייט מיר נוגח איז פסול פאר א קרבן, למה נאמר רובע, ווייל ביי ביידע זאכן זענען דאך גלייך, אויב ס'איז דא עדות איז ביי ביידע זאכן קומט סקילה, איז אויב עס שטייט מיר אויף איין ארט, אפילו דארט וואו עס קומט נישט סקילה, איז עס פסול לגבי מזבח, וועל איך שוין וויסן די אנדערע זאל מיר שטיין אדער נוגח אדער רובע, איז דער תירוץ אויף דעם מפני שיש ברובע שאין בנוגח, רובע האט אזעלכע חומרות וואס איז נישט דא ביי נוגח, דעריבער זאל מיר שטיין רובע, וואלט איך געזאגט נאר רובע איז פסול למזבח אבער נוגח נישט, ויש בנוגח שאין ברובע, און ס'איז דא ביי נוגח אזעלכע חומרות וואס איז נישט דא ביי רובע, דעריבער זאל מיר שטיין נוגח, וואלט איך נישט געוואוסט רובע. וועלכע זאכן? רובע? עשה בו אונס כרצון. ביי רובע איז דער דין אונס האט דעם זעלבן דין כרצון, באט ווי זע איך דאס, ווייל ביי דעם דין פון נרבע שטייט ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרוגו, די בהמה איז דאך זיכער נישט קיין אנוסה, דאך זאגן מיר ואת הבהמה תהרוגו, איז די זעלבע זאך ביי רובע,

ביי נוגח האט אונס נישט דעם זעלבן דין כרצון, ווייל אין פסוק שטייט דאך כי יגח, דווקא ווען ער וויל, אבער נישט אונס דעמאלט שיגיחוהו. דעריבער אז ס'זאל נאר שטיין רובע וואלט דאך נוגח נישט געקאנט אפלערנען פון רובע. יעצט טרעפט מען א חומרא ביי נוגח, נוגח משלם כופר, רובע אינו משלם את הכופר. איז דעריבער אז ס'זאל נאר שטיין נוגח, וואלט איך געזאגט ווייסטו פארוואס נוגח איז פסול פאר א קרבן ווייל משלם כופר מ'טרעפט אנדערע חומרא, לפיכך דעריבער הוצרך לכתוב רובע דארף איך האבן א באזונדער מיעוט אויף רובע והוצרך לומר נוגח. ביז אהער איז די ברייתא קתני מיהת האבן מיר דא געלערנט רובע עשה בו אונס כרצון ביי רובע איז אונס דעם זעלבן דין ווי רצון, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, ביי נוגח איז אונס האט נישט דעם זעלבן דין כרצון, למאי הלכתא, לגבי וועלכן דין זאגן מיר ביי נוגח איז אונס האט נישט דעם זעלבן דין ווי רצון, לאו מיינסטו דען נישט לקרבן לגבי דעם דין קרבן, ווייל דארט רעדט מען דאך וועגן וועלכע זאך? דער פסוק מן הבהמה מן הבקר פון וועלכע זאך וויל איך דארט זאגן וועגן א קרבן? אז ביי קרבן זאגן מיר ברצון איז נוגח פסול פאר א קרבן, אבער באונס איז עס כשר פאר א קרבן, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן וואס שמואל זאגט אז פסול. זאגט די גמרא לא, ניין, דארט מיינט מען צו זאגן לקטלא, מיר טרעפן לגבי די מיתת שור טרעפן מיר איז אונס נישט גלייך כרצון לגבי סקילה דעריבער. זאגן מיר, דארטן וואו ס'איז דא עדות, זעען מיר אז לא עשה בו אונס כרצון, ס'איז דא עדות אז ער האט געהרג'עט, נאר די עדות זאגן אז ס'איז געווען א שור האיצטדין מ'האט אים אנגערעצט, קומט אים שור נישט קיין סקילה, דעריבער אז דער פסוק זאל נישט געווען ממעט זיין. נוגח, פון א קרבן וואלט איך נישט געווען אפגעלערנט פון רובע, אפילו דארטן וואו ס'איז ברצון און נאר ס'איז על פי עד אחד, ווייל איך זע דאך אז ס'איז כ א איז לייכטער פון רובע לגבי דעם דין קטלא, ווייל ביי רובע איז דאך דא דער דין קטלא, מיתת השור איז דאך פארהאנען אפילו באונס, און דא אבער נוגח איז באונס נישטא דער קרבן.

הייסט עס פון דעם אז ביי לגבי דעם דין קרבן זאגן מיר אז נוגח איז נאר דווקא אסור ברצון אבער באונס נישט, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, וואס הייסט מ'האט נישט געמאכט אונס כרצון? לאו אונס דידיה כתיב, ס'ווערט נישט דערמאנט לגבי דעם דין קרבן די דין אונס, ולאו רצון דידיה כתיב, ס'ווערט נישט דערמאנט כרצון. אז איך זאג לא עשה בו, וואס איז די טייטש דאס ווארט לא עשה? אז די תורה האט נישט געמאכט אונס כרצון. ווי זעסטו אין די תורה לגבי קרבן אז מען האט נישט געמאכט אונס כרצון? אלא לאו, מוז איך זאגן אז דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט לא עשה בו אונס כרצון, מיינט מען לקטלא, לגבי דעם דין סקילה פון דעם שור, זאגן מיר אז די תורה האט נישט געמאכט אונס כרצון, ווייל אין דער תורה שטייט כי יגח אז דער שור האט עס געטון ברצונו ולא שיגיחוהו, איז אפילו דעמאלט ווען ס'איז דא עדות קומט נישט דעם שור קיין סקילה, אויב ס'איז געווען באונס.

ווען דער אקס האט געשטויסן דערהרגעט א מענטש, משלם את הכופר, באצאלט א כופר, רובע, אינו משלם את הכופר, רובע באצאלט נישט קיין כופר. פרעגט די גמרא היכי דמי ווי רעדט זיך דא, אילימא דרבעה וקטלה, די בהמה האט איר דערהרגעט די אישה, פארוואס זאל מען נישט באצאלן קיין כופר, מה לי וואס איז דער חילוק קטלה בקרנא מה לי קטלה ברביעה, ואלא דארפסטו דאך לערנען דרבעה ולא קטלה, אויב אזוי האי דלא משלם כופר משום דלא קטלה, די זעלבע זאך א שור וועט געבן א קלאפ א מענטש און ער וועט אים נישט הרג'ענען, באצאלט ער אויך נישט קיין כופר, איז דאך דא נישט פארהאנען קיין חומרא בנוגח פון רובע, דא איז דער טעם משום דלא קטלה הוא, אמר אביי האט אביי געזאגט לעולם עס רעדט זיך דרבעה ולא קטלה, בשעת מעשה האט דער שור איר נישט געהארגעט, נאר דאתיוה לבי דינא, מען האט געברענגט די אישה צום בית דין און ס'איז געווען עדות מיט התראה וקטלוה, האט מען די בית דין האט געגעבן מיתה דער אישה. מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען כמאן דקטלה דמי אז ס'איז גלייך ווען מען האט איר דערהארגעט מוז ער באצאלן כופר קא משמע לן זאג איך באצאלט נישט קיין כופר תוספות פרעגט אויף דעם אויב איז דאס רעדט זיך דאתיוה לבי דינא וקטלוה איז דאך א סימן אז זי איז געווען שולדיג אז ס'איז געווען ברצונו אויב אזוי וואס מה פשע השור היא הרגה עצמה היא הביאתו עליה, וואס איז דא וואס איז דא ווען מען זאגט צו זאגן אז דער רובע אינו משלם את הכופר, דער שור האט דאך גארנישט געטאן, זי האט אליין געטאן די מעשה מען זאל איר הרג'ענען, און תוספות ענטפערט שוין אויף דעם, רבא אמר רבא זאגט לעולם דרבעה וקטלה, איי ודקא קשיא לך דאס איז א קשיא, מה לי וואס איז מיר א חילוק קטלה בקרנא מה לי קטלה ברביעה, וואס איז די חילוק? יא ס'איז דא א חילוק, מיר טרעפן נאר דעם דין כופר בקרן ווען ס'איז כוונתו להזיק, קרן כוונתו להזיק נאר דארט האלט דער תנא מ'באצאלט כופר, אבער האי דא האי, כוונתו להנאת עצמו הוא, דעריבער איז עס זאל טאקע זיין אז רבעה וקטלה, אבער מען טרעפט דעם דין כופר נאר בקרן. זאגט די גמרא במאי פליגי, וואס איז די נפקא מינה פון די תירוצים פון אביי'ן מיט רבא'ן?

א בהמה איז האט געטרעטן אויף א קינד בחצר הניזק, ווייל די חיוב פון רגל איז דאך בחצר הניזק. לאביי משלם כופר, אביי זאגט די גאנצע זאך פארוואס באצאלט מען דא נישט קיין כופר, ווייל רבעה ולא קטלה, ווייזט אויס אויב רבעה וקטלה באצאלט מען כופר, ווייל דער דין כופר איז נישט בלויז בקרן, נאר דער דין כופר איז דא אויך וואס להנאת עצמו, פאקטיש הנאת עצמו דאס איז נישט רגל דאס איז שן, לרבא לא משלם כופר, לויט רבא'ן באצאלט מען נישט קיין כופר. תניא כוותיה דרבא כרב, האט מען געלערנט אזוי ווי רב זאגט אז. שור האצטדין איז כשר פאר א קרבן, האבן מיר געלערנט שור האצטדין אינו חייב מיתה, וכשר לגבי מזבח, און כשר פאר א קרבן פאר די מזבח, מפני שהוא כמעושה, די זעלבע זאך וואס רב זאגט פריער, ווייל אנוס הוא, מען האט דאך אים געצווינגען צו דער זאך. רשי.